היום יום י"ט אדר א', החסידים אפילו הבינונים היו בקיאים בתנך, חסידים, אפילו די בינונים, די דורכשניטליכע חסידים, זענען געוועזן קלאר אין תנך, ומנהג מסודר היה אצלם ביי זיי איז געוועזן אן איינגעשטעלטער סדר אשר אחר לימוד שיעור משניות שאחרי תפילת שחרית, נאכדעם וואס מען האט געלערנט א פרק משניות נאך שחרית, בשעת כפילת הטלית ותפילין, בשעת מען פלעגט צוזאמען לייגן דעם טלית און תפילין, היו אומרים שיעור תנך, מען האט געזאגט א שיעור תנך, און דער שיעור איז געווען באופן אשר במשך שלשה חדשים היו גומרים את התנך, איבער א תקופה פון דריי חדשים פלעגט מען דורך זאגן און דורך לערנען דעם גאנצן תנך. איז דאס איז פון זייער א שארפן בריוו וואס דער פריערדיגער רבי האט געשיקט צו די הנהלת הישיבה, מאנענדיג א רייע מיט עניינים וואס ער זעהט אז ס'פעלט ביי די תלמידים, דברים בסיסיים וואס יעדער איד דארף קענען און יעדער בן תורה דארף זיין באהאווענט, און א עניין פשוט פון כבוד התורה. און דער רבי שרייבט, עס טוט זייער וויי אז מען טרעפט עלטערע תלמידים און זיי האבן קיין באקאנטשאפט אין די פסוקים אין תנך, זיי ווייסן אפילו ניט קיין פסוק חומש מיט רשי, ווער רעדט נאך וועגן נביאים וכתובים, זיי זענען בכלל נישט באקאנט, אדרבה נעמט א בחור און טרעפט אים אזוי דרך אגב און פרעגט אים עפעס א מעשה אדער א פסוק וועט איר זעהן, און ס'איז מבהיל זאגט דער רבי ווי זיי קענען נישט שרייבן, נישט נאר אז ס'איז א מיעסער כתב פול מיט גרייזן, מ'קען קוים פאנאנדערקלייבן וואס זיי שרייבן, פארשטיין וואס זיי שרייבן. ס'איז א בזיון זאגט דער רבי א בן תורה וואס ער ווייסט ניט קיין תנך קיין פירוש המילות חסידים זאגט ער אפילו בינונים זענען געווען קלאר אין תנך און ס'איז געוועזן א סדר אז אינדערפרי נאכן דאוונען נאך משניות אז מ'פלעגט צוזאמען לייגן טלית און תפילין פלעגט מען זאגן א שיעור תנך איבער דריי חדשים ענדיגן גאנץ תנך על דרך זה זאגט דער רבי אין שרייבן איז א בושה און א חרפה אז א בן תורה איז דער פּרוץ איז מרובה על העומד, מען קען ניט פֿאַנאַנדערקלײַבן װאָס דאָ טוט זיך. ס'איז מוכרח אַז די הנהלה זאָל משים לב זײַן צו דערױף, פֿאַרהערן די תּלמידים אין דעם און פֿאַרריכטן, זען זײ צו מעורר זײַן אַפֿילו, זאָגט ער, די עלטערע בחורים, װאָס ס'איז שווער טאקע צו פארריכטן אבער מ'קען נאך פארריכטן. אבער וועגן די יונגע בחורים איז מוכרח מ'זאל איינפירן א סדר אין די לימודים, סדר הלימודים דארף זיין לערנען תנך, מ'זאל לערנען לשון קודש, מ'זאל לערנען די טראפ, מ'זאל לערנען היסטאריע פון דברי ימי ישראל, און אויסלערנען זיך ווי צו שרייבן ריכטיג און שיין. ערשטנס זאגט דער רבי, תנך דארף מען פשוט קענען, מען דארף פשוט קענען תורה שבכתב, מען דארף וויסן די קדושה פון תורה, דאס איז דאך ניתנה מסיני, איז די לערערס דארפן זיי אויסלערנען אז זיי זאלן וויסן די רוחניות'דיגע רייכקייט, די געטליכע, די געטליכע רייכקייט אין די סיפורים און די פסוקים פון תנך. אז במשך הזמן זאל דאס שאפן ביי זיי א גייסט אז די תלמידים זאלן זיין אינטערעסירט און זיי וועלן שעפן פון דערויף קדושה וטהרה. בנוגע צו לערנען לשון הקודש, דארף מען האבן לכל הפחות א ידיעה שטחית אין דקדוק, כדי אז ס'זאל לייכטער מאכן דעם פארשטאנד אין עניינים פשוט אז מ'לערנט זאל מען פארשטיין די ווערטער, און אויכעט דאס וועט זיי אויסלערנען מדקדק זיין בשעת מ'דאווענט און בשעת מ'לייענט אין דער תורה עט מען קענען ליינען ריכטיגער ווייל מ'קען דעם דקדוק, און אויכעט אז מ'זאל קענען שרייבן א בריוו אויף לשון קודש אן גרייזן. בנוגע ליינען מיט טראפ, זאגט דער רבי דארף מען זיך אויסלערנען כדי אז מ'זאל קענען מעביר סדרה זיין שנים מקרא ואחד תרגום אזוי ווי ס'מקובל אין דער מסורה, און מ'זאל זיך אויסלערנען זיין בעלי קריאה, וואס דאס וועט זיין א דרייענדיגע תועלת, ערשטנס מ'געוואינט זיך איין אין אותיות התורה, וואס דאס פארבינדט א אידן מיטן שול, און תפילה בציבור, און אויכעט א תועלת פון פרנסה זאגט דער רבי. בנוגע צו דברי ימי ישראל זאגט דער רבי אז מען דארף וויסן מען דארף האבן לכל הפחות אן אייבערפלעכליכע באקאנטשאפט אין תולדות ישראל, חכמת עם ישראל, די גדולת עם ישראל, און די גיבורי עם ישראל וואס זענען בייגעשטאנען נסיונות און מסירות נפש פאר אידישקייט.

און איינפירן דעם נייען סדר, ברענגען דאס לפועל און ס'זאל זיין בהצלחה בגשם וברוח.